א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער זיבן און דרײַסיק מיט חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס.
שלום עליכם חיים, שלום עליכם. איך וויל ווערן רייך. דאס איז יעדער איינער וויל ווערן, איך מיין אזוי, רוב מענטשן ווילן ווערן רייך, אבער איך האב דא א ספעסיפיק שאלה פון א איד וואס איז אריינגעקומען צו דיר וועגן אינוועסטן, און זיין שאלה איז אז ער האט א טשאנק אוו מאני, יא, ער הערט אויס יעצט דיינע שיעורים, ער ווייסט שוין געוויסע זאכן וואס יא און וואס נישט, עט ליעסט ער ווייסט אז ער דארף פרעגן, און זיין שאלה איז צו ער זאל דייווערסיפייען, דאס טייטש אינוועסטן אין פארשידענע פלעצער, אדער ער זאל זיך אריינלייגן מער אין איינס אדער צוויי סטאקס וואס ער האט גוט שטודירט, ער קען, אדער ער האט גערעדט צו עימיצן וואס קען עס גענוג גוט און ער טראסט אים, און ער זאל דא אינוועסטן זיין געלט, אין אנדערע ווערטער, ענדערש סאליד זיכער קאנצענטרירט אויף איין פלאץ, אדער אפשר נישט אזוי זיכער אבער צושפרייט. פארשטייט זיך נישט הפקר, נישט הפקר אין הפקר וועלט אריין, אבער ס'זאל זיין אויף צען פופצן צוואנציג פלעצער. פארשטייט זיך פארשטייט זיך אז דער איד וויל נאר טון די ריכטיגע זאך, דאס איז דאך נידלעס טו סעי. יא. סאו, שוין, לאמיר קודם פאר איך גיי אריין אין די קוועסטשן, לאמיר קודם מאכן זיכער אז איך ברענג ארויס קלאר אז איך געב נישט קיין שום אינוועסטמענט אדווייס פאר קיינעם וואס צו טון, און די די איינציגסטע זאך וואס אונז טרייען מיר צו טון דא אויף די גוט געלט פראגראם איז פאר עדיוקעישאנעל ענד ענטערטעינמענט פערפעסעס אנלי, און פון דא און ווייטער זאלסטו גיין אליין טראכטן וואס דו האסט צו טון און מאכן די דעסיזשענס מיט אסאך סייעתא דשמיא.
אמן.
יא. סאו ס'איז דא צוויי מינע וועגן צו קוקן אויף דעם. טאקע איין וועג צו קוקן פאר עס איז אז איך לייג מיך אריין אין איין קאמפאני, אין צוויי קאמפאניס, וואטעווער, אין זייער זייער ווייניג קאמפאניס, און איים גאוינג אלל אין, כ'גיי אינגאנצן אריין אין זיי, און דאס איז מיין זאך וואס איך טו. אן אנדערע וועג צו קוקן איז ניין, איך גיי דייווערסיפייען, איך גיי צושפרייטן צווישן אסאך, חזל זאגן לעולם ישליש אדם נכסיו, להבדיל אויף ענגליש זאגן זאגט מען דאונט פוט אלל יור עגס אין וואן בעסקעט, אז דו האסט איין בעסקעט מיט אייער און ס'צוקראכט זיך ביסטו דערנאך, אז דו האסט אסאך בעסקעטס, אקעי, כשזה קם זה נופל, ס'איז א אנדערע אפראוטש. יעצט דו האסט געמאכט א הקדמה.

דער עולם זאגט. דער עולם זאגט. ס'איז ראיה אדער שמי'? לאמיר גיין, כ'האב געזען די אינפארמעישן און איך ווייס, שמיעה איז כ'האב עס געהערט, יא, דער עולם זאגט, דער עולם שמיעה יא, לאמיר צוריק בעקן א מינוט, לאמיר רעדן דעם משל אז דו, ווען איך זאג דו מיין איך דו וואס הערסט, וואס אונז שמועסן מיר דא, האסט א קאמפאני, לאמיר זאגן אז די קאמפאני הייסט א' ב' ג' קאמפאני. אקעי, אמונה בטחון גאולה.
אמונה בטחון גאולה קאמפאני. יא. שיינע נאמען. און דו מאכסט פרנסה פון די קאמפאני, דו ווייסט יעדע דיטעיל פון די קאמפאני וואס ס'טוט זיך, דו ווייסט יעדע דאלער וואס ס'גייט אריין און יעדע דאלער וואס ס'קומט ארויס, יעדע ארבעטער קענסטו ביים נאמען און דו זאגסט אים אפילו א גוט מארגן יעדן טאג. דו ווייסט יעדע זאך אין די קאמפאני, דו ווייסט וויפיל רענט דו באצאלסט און דו ווייסט פארוואס די געלט וואס דו באצאלסט פאר רענט איז נישט קיין וועיסט נאר ס'איז א עבסעלוטלי

דיין ווייב ווייסט אז ווען דו זאגסט אז ס'איז נישט דא יעצט קיין געלט צו קויפן א נייע פריזשידער איז ווייל די געלט ווערט אריינגעלייגט צוריק אין די קאמפאני. כ'מיין דאס איז דיין לעבן, דו פאקסט דארטן אריין דיין גאנצע געלט. יעצט, איך קום דיך פרעגן א קוועשטן, און איך, די זעלבע קוועשטן, פארגעס א מינוט אז ס'איז סטאק מארקעט, איך פרעג דיך א קוועשטן, וואס לוינט זיך מיר ענדערש, אריינצולייגן מיין גאנצע געלט אין מיין קאמפאני, אדער לוינט זיך מיר ענדערש איך זאל אריינלייגן די מינימום וואס איך קען אין מיין קאמפאני? און איך זאל נעמען מיין געלט און לייגן אין אין אקראס די סטריט פון מיין קאמפאני איז דא עפעס א אנדערע קאמפאני וואס איך זע אז זיי מאכן גאנץ גוט, כ'מיין איך ווייס נישט פונקטליך וואס ס'טוט זיך דארטן מיט יעדן פרט ופרט אבער זיי ס'קוקט אויס זיי מאכן א גוטע רושם, זאל איך ענדערש דארטן לייגן א חלק פון מיין געלט אדער זאל איך עס לאזן אין מיין קאמפאני וואס וואלסטו געזאגט פאר דעם מענטש אדער מוזסט מיר אפילו נישט ענטפערן ענטפער מיר וואס דו האלטסט אז די

ס'האט מורא'דיגע פאטענשאל, און מ'זעט ווי ס'וואקסט א גאנצע צייט מער און מער און מער, באט כדי עס צו קענען טראגן צו ווי דו ווילסט באמת צו אנקומען, פעלט אויס נאך געלט דארט, מ'קען נישט, מ'דארף הייערן ארבעטערס, מ'דארף טון נאך מארקעטינג, מ'דארף טון זאכן, מ'דארף האבן א בעסערע לאקעישאן, א בעסערע פלאר פלען, וואטעווער, מ'דארף טון זאכן דארט, און דו גייסט, דו גייסט גיין אויף די פעיס, אויף די, אויף די.

לאמיר זאגן אז איך רעד צו דיר נאך דריי יאר שפעטער, דאס מיינט מען רעדט שוין פון א סך הכל פון זעקס יאר, אלעס פארט גוט, און יעצט איז די שאלה זאלסטו עס אינוועסטן צוריק אין דיין קאמפאני אלעס, וואס ס'גייט ברענגען ריזאלטס, באט יא, מען רעדט שוין נישט פון די ריזיגע אינקריסעס אין דיין קאמפאני, ס'וועט וואקסן באט מהיכי תיתי. זאלסטו אלעס אינוועסטן אין דיין קאמפאני אדער זאלסטו אנהייבן צו זוכן קעגן איבער דיין שכן? יא, זוכן קעגן איבער די שכן אדער די נעקסטע גאס, יא, זוכן נאך קאמפאניס.
אקעי, יעצט די פראבלעם איז דיין שכן'ס קאמפאני קענסטו נישט גוט, דו זעסט נאר אז ער מאכט א גוטע רושם, כבר היו לעולמים, שטייט זיך מען רעדט נישט פון דיין שכן, אבער כבר היו לעולמים אז קאמפאניס האבן געמאכט א גוטע רושם, און זיי זענען געווען פשוט עקספערט צו מאכן א רושם, באט אויסער דעם זענען זיי נישט געווען.
שטאט, פארוואס נישט רעדן פון מיין שכן?

פארגעס פון דיין קאמפעני, האסט נישט קיין קאמפעני, באט ס'דא מענטשן וואס זיי זענען זייער זייער גוט אין נומבערס, זיי זענען גוט אין כאפן א קאמפעני סטראקטשער, זיי זענען גוט אין כאפן די מהלך וויאזוי די קאמפעני אפערעיט, און זיי זענען זייער גוט אין זען א היסטערי פון א קאמפעני און לויט דעם פרעדיקטן א פיוטשער פון א קאמפעני, וואס זיי גייען זאגן, זעסט די קאמפעני, איך בין אזוי עקסייטעד צו זיין א פארט פון די קאמפעני, איך וויל אינוועסטן אין די קאמפעני, אזא מענטש ווען ער אינוועסט זיין גאנצע געלט אין די צוויי דריי קאמפעניס וואס ער אינוועסט עס, ער שפירט נישט ווי ער האט אינוועסטעט אין די סטאק מארקעט, ער שפירט ווי ער האט אינוועסטעט אין א קאמפעני. ער ער דו וועקסט אים אויף אינמיטן די נאכט דו פרעגסט אים, האלא, לאמיך הערן, וואס טוט זיך ביי מייקראסאפט יעצט? און ער פאנגט דיך גראד אן צו זאגן, מייקראסאפט? ס'הייסט, מייקראסאפט אין די נעקסטע יאר גייט לכאורה זיין דארט און דארט, ווייל זיי ארבעטן יעצט אויף דעם און די ריליס, אויף דעם די פראדוקט, און זיי האבן געטוישט זייער מענעדזשמענט און יעצט איז די סי אי או פון מייקראסאפט ער, און איבערמארגן גייען זיי אויך הייערן א נייע סי עף או, און דעמאלטס גייען זיי ווערן נאך נאך סאך מער וועליו'ד, און גאלדמאן סעקס קוקט אריין זייער העווילי פון אינוועסטן מורא'דיג אסאך אין מייקראסאפט יעצט ווייל זיי בעליוון אין זייער פראדוקט און זיי האלטן אז די עי איי וואס זיי גייען קאמביינען מיט די בינג בראוזער גייט רעוואלושענייזן די אינדוסטרי און גוגל קען ניטאמאל קאמפיטן מיט דעם. דאס אלעס איז יעצט איינס דרייסיג אינמיטן די נאכט? דאס איז איינס דרייסיג אינמיטן די נאכט ווען מ'האט אים אויפגעוועקט. צווישן מודה אני און צוריק איינשלאפן, אקעי. יא. און שפעטער ווען ער וועקט זיך שוין אויף צו גיין אין שול, ער נעמט זיין טלית און תפילין אין די הענט און ער וואקט אראפ לי עוועניו מיטן קאפ ארויף אז איך און מייקראסאפט. יא. דו ווייסט ווער ס'וואקט דא? מייקראסאפט אונער וואקט דא. ווען איך גיי אין די גאס אויף לי עוועניו, איך האב א שער. איך חיים. איך חיים עקשטיין, א פשוט'ע, א פשוט'ע איד וואס האט פשוט א שער אין מייקראסאפט, וואס ווייס איך שוין. אקעי אפשר האב איך הונדערט שערס, אקעי צוויי הונדערט שערס, פיין, אבער אבער אבער איך שפיר מיך נישט ווי אונער פון מייקראסאפט ווען ס'קומט ווען ס'קומט ווען ס'קומט די גבאי געט א שריי טויזענטער מצוות, יענער געט גראד א שריי הונדערט! ער אונט מייקראסאפט!

איז יעצט אבער דא א מענטש וואס איז בכלל נישט גוט אין נאמבערס, ער איז בכלל נישט גוט אין אקאונטינג, ער איז בכלל נישט גוט אין די גאנצע נושא, ער ער סך הכל, כ'האב אפאר דאלער געסעיווט, כ'האף אז מ'רעדט פון גוטע קאמפאניס, כ'בין נישט כ'בין נישט איבערצייגט, כ'האף אזוי, און און און איין זאך וואס איך האף און איך בין מתפלל און איך קוק ארויס אז אויב עפעס זאל גיין ראנג, זאל עס גיין בחסד וברחמים, איך זאל נישט פארלירן מיין גאנצע האב און גוטס, כ'זאל נאך מיט עפעס איבערבלייבן אויך. אזא מענטש זאג איך, ביסט משוגע געווארן? גייסט אלעס אינוועסטן אין מייקראסאפט? לייג אריין אפאר דאלער אין מייקראסאפט, לייג אריין אפאר דאלער דא, אפאר דאלער דארט, מאך זיכער אז ס'זעט אויס ווי גוטע קאמפאניס, מאך זיכער ס'מאכט א גוטע רושם, און, און, און, און, און וכולי האי ואולי, דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן, ירחם השם על עמו. אהא. סאו די, די תשובה צו יענעמ'ס שאלה איז, אז ס'ווענדט זיך. אבער האסט אויסגעשמועסט די צדדים, איך בין זיכער קלוגער געווארן. יא, און כ'האף אז די שואל איז אויך קלוגער געווארן, און און כ'פארשטיי פון דיין שאלה פון דעם שואל'ס שאלה אז ער איז גוט אויסגעקאכט אין געוויסע קאמפאניס, און ס'איז דא א שטארקע מעגליכקייט אז ס'לוינט זיך דיר צו גיין אויף דעם מהלך, כ'קען דיר נישט זאגן פאר זיכער, כ'האף אז דו דמיונ'סט נישט, און און און ס'איז אייביג גוט אפילו ווען דו פילסט אז דו ביסט אויסגעקאכט זאלסטו נאך לאזן א צד ספק אין דיר אז אפשר ביסטו נישט אינגאנצן אויסגעקאכט און ממש נישט לייגן ממש אלעס דארט.

סאו. דארפסטו יא מער מער א קאנצענטרירטע אופן. מער קאנצעטרירט, דארפסטו אבער וויסן אז ווען דו זעסט איינעם טון עפעס מיינט דאס נישט אז דאס איז דיין זאך. וואס הייסט? ווייל. א קלוגע מענטש וואס קען גוט אינוועסטמענטס טוט דאס, פארוואס זאל איך אים נישט נאכטון? ווייל ס' דו ווייל אויב דו גייסט אים נאכטון בלינדערהייט, דו ווייסט נישט וואס זיין חשבון איז געווען ווען ארויסצוגיין, ווען אריינצוגיין, ווען פילט ער אז ער איז שוין נישט דארטן אזוי שטארק קאנווינסד, און דו דארפסט אויך פארשטיין. אז ווען איינער מאווט ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס אזוי ווי ווארען באפעט איז ס'איז סאך אנדערשער די טייפ אוו דיסיזשענס וואס ער מאכט ווי איינער ווי דו וואס דו מאווסט נאר אה צען מיליאן דא צען מיליאן דארט א הונדערט מיליאן ארויף א הונדערט מיליאן ס'איז א אנדערע מינע דיסיזשענס אקעי און אויב און אויב גייט מען נישט אויף דיין פעיס נאר פשוט'ערע מענטשן, אזוי ווי מיך, וואס מ'רעדט נישט פון מיליאנס אין יעדע פאזישאן, אפאר דאלער דא, אפאר דאלער דארט, נישט אזעלכע ריזיגע נומבערס, איז מיך פון איין זייט סאך גרינגער צו מאכן דעסיזשענס אויף ארויס און אויף אריין, און איך קען נישט פלעין קוקן וואס האט ווארען באפעט געטון, און איך גיי טון וואס ווארען באפעט האט געטון. ס'אזוי ווי דו זאלסט זאגן איינער וואס איז שלאפט ניין שעה יעדע נאכט פאר די לעצטע זיבעציק יאר, אז פלוצלינג פון איין טאג אויפן צווייטן גייט ער האבן יעדע נאכט פינף שעה תיקון חצות מיט גילוי אליהו און ער גייט שלאפן איינס אהאלב שעה א נאכט, האלא בארואיג זיך, פאנג אן צוביסלעך, וועסט אנקומען אהין אויך, אבער דו דו דארפסט פארשטיין אז דו קענסט נישט פלעין נאכמאכן א צווייטן ווייל יענער האט א סטארי, יענער האט א סטארי וואס איז נישט דיין סטארי, און דו קענסט פארשטיין וואס יענער טוט, קענסט נעמען אינספיירעישן פון וואס יענער טוט און זען צו עס עפלייט צו דיר אויך, אבער נישט גיין בליינדלי. בלינדערהייט, אה, ווארען באפעט טוט דאס, איך גיי אויך דאס טון ווייל איך טראסט ווארען באפעט. זייער זייער גוט מהאט זיך געגעבן צו נעמען, גוטע חומר למחשבה און חומר לדמיון, יא? שוין. יא, דמיון פאר שור, צען מיליאן, הונדערט מיליאן, די זוכרים קענען זיך מחזק זיין מיט עס. אין ערגסטן פאל טאמער גייט עס נישט, קען מען טראגן דעם דמיון ווייטער אז די אינוועסטמענט ס'האט יא געארבעט, ס'האט זיך יא אויסגעצאלט און מ'האט יא געמאכט געלט, מ'רעדט בדיעבד שבדיעבד, אויך נישט, יא? לאמיר עס מאכן אויף לכתחילה שבלכתחילה. אקעי. סאו, די נומבער לכתחילה ווי צו לאזן א מעסעדזש, א טעקסט מעסעדזש מיט א שאלה וועגן פירוש המילות, פירוש המשמעות פון זאכן וועגן סטאקס, אינוועסטמענטס, איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, אדער קען מען שיקן אן אימעיל צו חיים עקסטיין, וואס ברוב טובו, ווי יעדער זעט, פרובירט יעדע וואך צו ענטפערן אז מאטש אז איי קען. אויף עסק עט חיים עקסטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. יא בעפאר איך זאג דיך דעם שקויעך חיים, כווייס דו האסט עס אנאונסט לעצטע וואך אז דו האלטסט ביי די לעצטע קורס, עטליעסט סקומט א ברעיק יעצט, א לענגערע ברעיק, די יעצטיגע קורס איז נאך שייך זיך מיטצוכאפן? ס'נאך, בקיצור, אויב ס'דא איינער וואס איז שטארק שטארק אינטערעסירט קען מען אריינקוקן דערין. די וועג די וועג צו שיקן א מעסעדזש איז עיט פאר פייוו עיט פייוו וואן טרי זירא וואן זירא מיט די ווערטער איי עם אין און מען וועט דיך גיידן פון דארטן ווייטער וואס צו טון. ס'הייסט ווער ס'וויל שטייגן, נאר איך מיין וואס. זייט די קאורס האט זיך אנגעפאנגען, ס'פארט אין פול סווינג ברוך השם, אלעס איז אלעס פארט שוין, באט ס'איז נאך עכט אנפאנג, סאו ס'איז נאך דא א מעגליכקייט אז מ'זאל זיך קענען מיטכאפן דורך הערן געוויסע רעקארדינגס פון פארדעם און מ'זאל זיך קענען מיטכאפן. וואס איך מיין איך וויל נישט זאגן ניין ווייל ווייל ס'האט זיך אנגעפילט פאר פאר א פאר א ווייל סאו וועסטו דארפן ווארטן א לענגערע צייט אויב דו'סט וועלן גיין צו א אנדערע קורס וואס איך האף מ'עט נאך מאכן בעזר השם באט איך ווייס נישט ווען באט אויב דו ווילסט זיך נאך מיטכאפן איז נאך דא א מעגליכקייט אויב ס'איז א זאך וואס אינטערעסירט דיך. פיין פיין א גרויסן גרויסן שכוח חיים. ברוכים תהיו ביי דיר אויף שמחות.